איז דער מאכל גשמי דער בהמה, אז מען עסט א מאכל גשמי פון א בהמה, גיט עס צו אין דער מח ושכל האדם, זאגט אלטער רבי אויכעט בכללות, אזוי ווי בכללות העולם איז פאראן א בהמה מיט א מענטשן, און דער בהמה האט א העכערן שרש פון א מענטשן, און דער מענטש ווייסט ווי צו אויסנוצן דער בהמה אז ער זאל נתחזק ווערן, על דרך זה איז פאראן א ענין אז אין דער מענטש גופא איז פאראן א בהמה מיט א אדם. ביי אונז גופא, דער נפש האלוקית איז מושרש אין תיקון, און דער נפש הבהמית, די תאוות וואס א מענטש האט, דאס איז מושרש אין עולם התוהו. אזוי ווי אין דער עולם החיצון, גם את העולם נתן בליבו, אזוי ווי אין וועלט איז די בהמות וחיות שטאמען פון תוהו, און דער אדם שטאמט פון תיקון, אט דער אזוי בנוגע די מענטשן אליין, זיין נפש אלוקית שטאמט פון עולם התיקון, די נפש הבהמית זיינע שטאמט פון עולם התוהו, און דאס ליגט אלץ ארויס דורך עבודה, דורכדעם וואס א מענטש הארעוועט מיט זיך און איז מעורר ביי זיך אהבה ויראה, און דורכדעם וואס דער נפש הבהמית קריגט אויכעט אהבת השם, ער ווירקט אויכעט אז זיין דער בהמיות זייט וואס איז דא אין אים, קריגט א, ס'אינטערעסירט זיך אויכעט אין אלוקות, ווערט אן אנדער אנדערע ווי די נפש אלוקית מצד עצמה האט. די נפש הבהמית בשעת זי ווערט נתעורר אין אהבת השם האט ברענגט זי צו אן אנדערע סארט דביקות ווי די נפש אלוקית מצד עצמה האט. פארוואס? ווייל זי האט א העכערע שרש פון נפש אלוקית.
דאס רעדט אלטער רבי אויכעט דא. דאס ארבעט אויך די זעלבע וועג ווי פריער ווי אריין נעמען עסן פון א בהמה. ניין, דארט רעדט מען פשוט עסן. האט ער געזאגט דאס ניין, דארט האט ער געזאגט דאך נער עבודת השם, דורך דארט האט ער געזאגט היינו על ידי עבודת השם בקרישמע ותפילה, דאס זאגט דארט ער וואס טוט זיך אויף יום שבחינות כח וחי שנתעסק בידי חילול שם שמים הוא נכלל באחד ואהבת ומוסיף כח ההתבוננות והתפעלות אהבה לשם והתבוננות ודעת אהבה ויראה בתוקף ההתקשרות יש מכח נפש אלוקית עצמו פארוואס דהיינו מטעם הנל ליש מלובש בהם מבחינת ריש וכס ניצוץ דתוהו של מעלה ומבחינת התיקון על כן יכולתם להוסיף עילוי גם מבחינת חכמה מידה שבנפש אלוקית
אויך אבער דורך עסן. בקריאת שמע ותפילה ווערסיע כתר בעניני חנוכה איך האב מאכט עטוואס נישט וועגן גשמיות ס'קען ווערן אז די אלטער רבי רעדט וועגן גשמיות אז די אלטער רבי זאגט צוויי זאכן די אלטער רבי זאגט פריער בנוגע צו שכל אז דער בהמה איז אז דער ער ברענגט דריי דוגמאות ווי דער ווי דער עסן פון תוהו איז מחזק א מענטש איין דוגמא ווי עסן מחזק זיין מח זיין שכל. פשוט כפשוטו, ער ברענגט ער איז מחזק זיין קאפ, דערנאך איז ער מחזק אין א אין התינוק יודע לקרות אבא, דערנאך זאגט אלטער רבי אז ס'איז מחזק אויכעט אז עס גיבט צו א טיפערע קשר און דביקות צו אלוקות. דאס בשעת א מענטש עסט און איז מעורר ביי זיך אהבה ויראה נוצט ער דאך אויס דעם כח האכילה, בשעת ער דאווענט מיט א התלהבות, און מיט וועלכע כח קען ער דאווענען מיט א התלהבות צוליב די עסן? איז דער עסן גיט צו אין אים, איז דאס מחזק זיין התקשרות צום אייבערשטן. ס'איז נישט נאר טעכניש ווי מיר טראכטן אוודאי ער איז פשוט געווען שוואך פריער, דעם עסן האט אים מחזק געווען, אלטער רבי זאגט ניין, דעם כח אלוקי וואס איז דא אין דער לחם, דאס גיבט צו אין דעם התקשרות און דביקות אלוקות. דאס גיבט צו אין דעם התקשרות און דביקות אלוקות. בשעת א מענטש עסט און ער נוצט אויס די עסן אויף דאווענען שטארקער, איז דער ניצוץ אלוקי וואס געפינט זיך אין דעם עסן, איז ער מחזק זיין דביקות אין אייבערשטן. די צדיק אוכל, אלטער רבי רעדט אין תורה אור טאקע דעם ענין, א צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר, א צדיק עסט דאס נישט עס איז לשובע נפשו, ער עסט אויף צו משביע זיין זיין נפש אלוקית, זיין נפש אלוקית איז הונגעריג ער דארף עפעס עפעס עפעס ניצוצות פון תוהו אז ער זאל מחזק זיין עבודת השם, נישט ער עסט אז זיין הונגער זיין גוף איז הונגעריג, ס'איז אן אנדערע סארט עסן, אן אנדערע גדר פון עסן.

איך פארשטיי, איך פארשטיי, אוודאי. צו קויפן און קעיפן און זיך צו עסן אויף פילע משוגעים. אוודאי, באשעפער, די שאלה איז צו די לשם שמים הייסט, לעבן אליין איז ער נישט אינטערעסירט. עקזיסטירן נישט דאס, נישט דערפאר עסט ער, בכדי ער זאל קענען לעבן. ער עסט בכדי צו דאווענען. דאס איז נישט קיין פשוטע דרגה. לשם שמים וואס די אלטער רבי רעדט דא איז, איז א מענטש עסט צוליב דעם ווייל ס'איז דא א ניצוץ אלוקי אין דער ברויט. נישט אינטערעסירט אין לעבן אליין. ער וויל נישט עקזיסטירן. ער וויל נתדבק ווערן צום אייבערשטן, דער מאכל, דער איינציגער וועג איז דורך עסן. דער אלטער רבי, דאס וואס ער רעדט דא, רעדט ער נאך א, דער אלטער רבי רעדט, איך מיין עס איז א הויכע דרגה, אז א מענטש, דער ניצוץ אלקי וואס אין דער מאכל איז אים מחיה. ר' נחמן זאגט, ער ברענגט א דוגמא פון ר' נחמן, ער ברענגט נישט א דוגמא פון א נארמאלער מענטשן וואס עסט, מיר עסן דאך יעדן טאג, דער אלטער רבי קען דאך נישט ברענגען א דוגמא פון יעדן מענטשן, כנראה בחוש, אז מען עסט ווערט מען שטארקער, דער אלטער רבי ברענגט א דוגמא פון ר' נחמן אין גמרא, פארוואס? ווייל אונזער עסן אוודאי ווערט אונזער מח גשמי שטארקער, ס'נישט וואס מיר ווערן שטארקער פון די ניצוץ אלקי וואס געפינט זיך פון עולם התוהו, אפשר אונזער נשמה ערגעץ וואו האט הנאה פון דעם, דער גוף מיר ווערן שטארקער ווייל מיר פשוט פשוט געגעסן, ווען רב נחמן האט געגעסן האט ער גענוצט דעם ניצוץ אלקי פון תוהו וואס געפינט זיך אין די מאכל, דאס איז א. איך מיין מיר אז דאס איז די גאנצע פאקטאר וואס א מענטש דארף עסן. אוודאי, דאס איז די שורש און פנימיות הענין, אלץ וואס טרעפט זיך דא אויף דער וועלט, האט זיך נישט אנגעהויבן דא אויף דער וועלט, דער וועלט איז איז איז ווייל אזוי איז דער מציאות באמת, פארשטייט. דאס אלץ וואס טרעפט זיך דא אין דער וועלט אין דער וועלט איז פאראן אורות בכלים ווייל אזוי יעדע זאך וואס ווערט אין דער וועלט איז דאך הייבט זיך נישט אן דא איז דאך מושרש ערגעץ וואו דער תורה זאגט דאס וואס איז פאראן א ס'איז פאראן מיר זעען דאך צוויי סוגי נבראים איין סוג נברא וואס האט א כח אלוקי אין א מצומצם'דיגע אופן דאס איז א מענטשן און איין כח אלוקי וואס שטייט אן א צמצום כוחות וואס געפינען זיך אן א אן א אן א אן א הגדרה אן א אן א צמצום. איז דאס דערפאר, ווייל בעולמות עליונים דער אופן ווי אלוקות קומט אן אין כלים איז פאראן די צוויי אופנים, בשעת עס שפיגלט זיך אפ אין א גשמיות'דיגע וועלט קומט עס אן אזא מין סארט אופן אויך, ווייל ס'איז דא צוויי באזונדערע אופנים ווי אורות ווערן מלובש אין כלים אין תיקון און תוהו, איז אין גשמיות שפיגלט זיך עס אפ צוויי סוגי נבראים, א מענטש און א בהמה. דאס איז דאס איז אלץ, קיין זאך הייבט זיך נישט אן דא. די שאלה איז וואו אין וואס פאר א אופן לעבט א מענטשן. א מענטש וואס לעבט מיט דעם חלק החיצוני פון אלץ, דעם גשמיות'דיגן זייט פון אלץ, איז ער נישט מרגיש דעם ענין. א איד וואס לעבט.
באדערט דיר דאס דא? די שאלה איז צו ער איז סענסיטיוו צו דעם. עס איז דא אבער שאלה צו ער וועט עס מרגיש זיין צו נישט. אזוי ווי בשעת מיר זענען נישט מרגיש דעם כח אלקי וואס געפינט זיך אין אונז, זענען מיר נישט מרגיש אוודאי דעם כח אלקי וואס געפינט זיך אין דער לחם. א איד וואס איז פארבונדן מיט דעם ניצוץ אלקי וואס געפינט זיך אין זיך, און ער איז דער סענסיטיוו, עס איז נישט, וואס איך מיין צו זאגן ווען מען זאגט סענסיטיוו, אזוי ווי א בעל חי קוקט אויף א ציור גשמי, קוקט אויף א שיינער פעינטינג, זעט ער א שיינער פעינטינג? פארוואס נישט? און א מענטש זעט עס יא, ווייל דער שיינער פעינטינג איז עפעס אין א צווייטער וועלט, צו דער שיינער פעינטינג איז דא, נאר מען דארף האבן דעם חוש אויף דערזען. ער האט נישט די חושים אויף צו דערזען. על דרך זה תוהו און תיקון, נישט עפעס וועלטן וואס געפינט זיך עפעס, דאס געפינט זיך דא, מען דארף פשוט קענען דערזען. מען דארף פשוט האבן די חושים אויף זען די ענינים. ס'איז נישט עפעס די התעוררות כח התוהו איז נישט עפעס ערגעץ וואו אין דער בעל חי געפינט אז מען קוקט טיפער אריין אין דער בעל חי וועסטו זען אז עס איז א ענין אלקי אין א בעל חי וועסט קוקן נאך טיפער וועסט זען אין דעם א עולם התוהו אבער מען דארף זיין סענסיטיוו צו עולם התוהו מיר זענען נישט סענסיטיוו צו דעם ר' נחמן איז געווען סענסיטיוו צו דעם מיר זענען סענסיטיוו צו דעם חלק הבשר פון דעם ענין אוודאי די חלק הבשר מושרש אבער ס'דא פארשידענע העלמות והסתרים און מיר האבן דאך נישט קיין שייכות מיט דעם פריוויעס יאר.
דער ענין איז אזוי באמיתיות וואס כ'מיין צו זאגן אז פלייש האט אין זיך א ענין פון כח התוהו די שאלה איז בשעת א מענטש עסט נישט לשם שמים אזוי ווי וואו זעט מען אין דער בעל חי אליין אז ער האט א שרש מעולם התוהו וואו זעט מען דאס?

א מענטש האט דאס נישט, פארוואס איז דאס? ווייל די בעל חי באמת איז מושרש אין א העכערע מדריגה, זיינע כוחות זענען נישט לפי ערך כליו, איז בשעת א מענטש עסט נישט לשם שמים, נעמט ער, איז ער נישט מברר דעם ניצוץ אלוקי, בלייבט דער ניצוץ אלוקי אין אופן פון שבירה אין דעם מאכל, וועט עס אים נישט העלפן אין עבודת השם. דורך דעם וואס ער עסט לשם שמים, ער עסט ווי א איד דארף עסן, קען ער אויסנוצן דעם ניצוץ אלוקי, דער ניצוץ אלוקי וועט אים ארויסהעלפן פאר זיין עבודת השם.

אבער כ'וועל זיך נאר זאגן, ער זאגט די פראבלעם קען זיין אסאך, מ'לערנט זיך די אלטע רבי רעדט הויכע זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות מיט אונז, וועסט פרעגן א שאלה וואס האט נישט קיין שייכות מיט מיר, איז נישט דער ענטפער אז די זאך איז נישט אזוי הויך ווי די אלטע רבי רעדט עס, ס'איז א שאלה וואס וואס איז די ענטפער צו די שאלה, זאגן נאר, די אלטע רבי רעדט הויכע זאכן, אוודאי די אלטע רבי רעדט הויכע זאכן, וואס איז די שאלה, די אלטע רבי רעדט עה ער ברענגט א דוגמא פון ר' נחמן.

אקעי, לאמיר אנהייבן מיט אות גימל. על כל פנים, דאס איז אלץ געווען א הקדמה. די אלטער רבי רעדט די מעלה וואס איז דא אין מאכלים גשמיים בכלל. דאס רעדט ער. דא האט די אלטער רבי דריי מעלות וואס איז דא אין מאכלים גשמיים. די אלטער רבי רעדט אז ס'מחזק דעם שכל האדם. די אלטער רבי רעדט אז עה אין התינוק יודע לקרות אבא. די אלטער רבי רעדט אז דאס איז גיט צו א תוקף פאר התקשרות וואס איז נישטא בכח פון נפש אלוקית אליין.

נו, דאס וואס דער אלטער רבי האבן מיר דא געזאגט, דעם חכמה שבנפש אלוקית איז נאך נישט מספיק, דעם עסן גיט צו א טיפערע דביקות וואס דער נפש אלוקית האט מצד עצמו האט עס נישט. ס'איז א. אקעי. על פי הקדמה הנל. אה, איז מיט דעם, מיט דעם הקדמה יובן גם כן ענין מצות אכילת מצה בחג הפסח. מבואר בזוהר ויצא קנ"ז ב', דארף מען פארשטיין, די אלטער רבי גיט א הקדמה, די אלטער רבי וויל ארויסברענגען ווי עס קוקט אויס פון דער מאמר אין, אין דעם חלק, אז דאס וואס מצה האט אין זיך די תכונות, איז נישט פארבונדן מיט מצוות מצה, ס'איז לאו דווקא.

דארף עסן פשוט ברעט אויף צו דערוויסן אויף צו קענען מכיר זיין זיין טאטע איז על דרך זה היה בצאת ישראל ממצרים איז אויך לא איז אויך געווען זיינען געווען בבחינת תינוק און לא ידעו להשכיל גדולת השם עד שאכלו מצה שבבחינת לחם היוצא מן הארץ העליונה וואס איז דער פשט לחם היוצא מן הארץ העליונה שעל מוצא פי השם הנמשך בלחם זה דער לחם וואס קומט וואס דער אלוקות וואס געפינט דער שרש פון דער כח הקדוש וואס געפינט זיך אין דער לחם יחיה האדם והנפש האלוקית לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם דאס זאגט דער אלטער רבי כמו, אבער כמו שנמשך חיות סתם לנפש השכלית מלחם גשמי כנ"ל אזוי ווי ס'ווערט נמשך גלאט לעבעדיגקייט צו דעם גוף כך נמשך מאכילת מצה בפסח חיות לדעת הנפש האלוקית און דער אלטער רבי ממש אינטערעסאנט דער אלטער רבי זאגט אזוי ווי אזוי ווי א מענטש מאכל גשמי גיט צו כח אין דיין גוף איז מאכל מצה גיט צו כח אין נשמה דאס נישט תלוי לשם שמים נישט לשם שמים מצה גיט צו כח אין דעם נשמה צו מ'האט כוונה צו נישט. מיט מאכילת מצה בפסח אזוי ווי בשעת א מענטש דער אלטער רבי איז משווה אזוי ווי בשעת א מענטש עסט גלאט עסן איז ווערט לעבט ער שטארקער בגשמיות און בשעת ער עסט מצה ווערט נמשך ווערט נמשך חיות אויף צו האבן א טיפערע אנערקענונג אין אלוקות לדעת לדעת הנפש האלוקית איז איצטער דארף דער אלטער רבי מבאר זיין וואס עפעס ספעציעל מיט מצה מען האט דאך משווה דאס מיט אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום טעם דגן און וואס עפעס דווקא מצה וואס איז שלעכט חמץ און וואס איז דא עפעס א וואס איז אזוי? דאס דארף מען געדענקען אז אין יעדע מאכל גשמי, די תכונות די כח אלוקי וואס געפינט זיך אין א גשמיות'דיגער מאכל איז באין ערוך העכער ווי די כח אלוקי וואס איז מלובש אין א מענטשן, ווייל יעדע כח אלוקי אין א מענטשן איז א מצומצם'דיגער מלובש בהתאם מיט די מציאות פון מענטשן מיט זיין מיט וויפיל ער קען סובל זיין וויפיל ער קען פארנעמען, מה שאין כן די כח אלוקי וואס געפינט זיך אין א בעל חי אין א מאכל איז שלא לפי ערך פון דעם פון דעם פון דעם מציאות פון דעם מאכל. שלא לפי ערך פון דעם כלי, וואס איז בנוגע צו תוהו? איז על דרך זה רעדט ער רעדט ער איצטער וואס פאר א כח אלוקי געפינט זיך אין מצה, וואס איז נישטא אין דגן סתם, זאגט ער אזוי, והענין כי חמץ הוא בחינת הגבהה והתנשאות, שתופח ועולה ומגביה את עצמו, מה שאין כן מצה שאין בה שום הגבהה, פשטות, חמץ איז הגבהה והתנשאות, די גאנצע נקודה פון חמץ איז וואס ס'הייבט זיך, און מצה האט נישט קיין שום, אין בה שום הגבהה, אין בה שום הגבהה. וכמו כן בעבודת השם, חמץ הוא בחינת התנשאות וגסות הקליפה, מה שאין כן מצה בחינת שפלות והכנעה בחינת בטל רצונך, זאגט ער אז מצה אין עבודה איז דאס חמץ איז בשעת א מענטש געפינט זיך אין גסות אז ער הערט זיין אייגענע מציאות, זיין מציאות איז ביי אים נרגש, מה שאין כן מצה איז ווען ער שטייט בשפלות און ער איז זיך מבטל צום אייבערשטן, דער אלטער רבי וועט באלד אפטייטשן מער בפרטות.

דער מקור אויף אלע תאוות וואס א מענטש איז מחשיב זיך, בשעת א מענטש איז מחשיב זיך טוט ער אלץ פאר דעם אייגענעם פארגעניגן, פאר דער אייגענעם גוטס, בשעת א מענטש טראכט נישט וועגן זיין מציאות, ער טראכט וואס איז, ער איז מבטל זיין וועלן, זיין מציאות, זיין עיקר איז וואס מאנט דער אייבערשטער פון אים, בשעת ער איז זיך מבטל איז נישטא קיין נתינת מקום פאר תאוות. דער יסוד פון אלע קליפות פון א מענטש איז וואס א מענטש איז מחשיב זיין אייגענע מציאות. איז דאס איז די איז וואס זאגט מען מצה האט נישט מצה האט נישט דער אלטער רבי וועט רעדן כמה נקודות אין מצה וואס איז נוגע איצטער וועט דער אלטער רבי רעדן דער ווארט איז אז מצה איז פארבונדען מיט ביטול און פשוט די מאכלים לחם איז א זאך וואס הייבט זיך חמץ הייבט זיך און מצה איז ביטול און דער און אזוי ווי מצה איז מושרש אין עולם התוהו אזוי ווי יעדער מאכל דער ביטול וואס איז דא אין מצה שלא לפי ערך דער ביטול וויפיל א מענטש מצד עצמו קען האבן דער ביטול וואס א מענ, אזוי ווי יעדער כח וואס געפינט זיך אין א בעל חי, אין די, אין די מאכלים גשמיים, איז שלא לפי ערך דער כלי, דער כח, דער ענערגיע, דער קוואליטי איז שלא לפי ערך דעם, על דרך זה דער ענין הביטול וואס איז דא אין דעם מאכל איז שלא לפי ערך ביטול ווי ס'איז דא ביי א מענטש מצד עצמו.

ביציאת מצרים איז געווען אויכעט נישט נאר אז בגשמיות זענען אידן געווען אין מצרים, זיי געווען ברוחניות זייער נפש איז געווען אין מצרים, יעדער זאך אזוי ווי זייער גוף איז געווען אין מצרים, איז דער גאנצער איד געווען אין מצרים, געגאוונעט ל ע, דער וועלט איז דאך איז דאך אלץ איז דאך דא איז דאך אלץ א חיצוניות און א פנימיות, איז דער נפש געווען א מצרימ'דיגער, וואס הייסט א מצרים, מ'איז געווען מושקע אין זיך, מ'איז געווען מושקע אריינגענומען אין דעם אייגענעם גוט, אין דעם אייגענעם אין דעם אייגענעם מציאות. עס איז בחינת גסות. גסות הייסט וואס ער טראכט וועגן זיך און אלץ ווי זיך אליין מגביר זיין און מחזק זיין. אבער זיין עיקר נקודה וואס ער לעבט איז זיין אייגענע מציאות. דאס פשט ער הייבט זיך, ער איז טופח ומתנשא. דער טייג, נישט, מצה איז וואס עמיצער אנדערש קלאפט אים און לאזט אים נישט וואקסן. דאס הייסט אז דער טייג לאזט א צווייטער אים קלאפן, לאזט א צווייטער אים מבטל זיין, אים משפיל זיין. משא"כ חמץ איז דער טייג איז באקוועם און ס'הייבט זיך. דאס הייסט אז דער טייג האט אין זיך נישט א זאך וואס גייט קעגן אים. ער איז, און בשעת ער איז, ער הייבט ער זיך, ער איז נאך מער טייג און נאך מער טייג און נאך מער טייג, ער ליגט אין זיך, און זיין גאנצע מכוון איז אז זיין אייגענע מציאות זאל נאך מער וואקסן, נאך מער, דאס איז חמץ, און דאס איז דער אלטער רבי זאגט, דאס איז היפך אלוקות, דאס איז היפך דעם אמת, און מצה איז וואס, וואס פארקערט, מען לאזט עס בכלל נישט, קיין הגבהה נישט, מען צוקלאפט עס, מען לאזט קיין הגבהה נישט, דאס איז מצה. איז דער אלטער רבי זאגט אז מצרים איז וואס איז געווען די פראבלעם אידן זענען געווען מ'האט מ'איז געלעגן אין זיך דאס איז געווען גלות מצרים מ'איז געלעגן אין זיך וואס עס הייסט וואס איז געווען דער סענטער לאמיר זאגן וואס איז געווען דער דער דער דער עיקר פון זייער לעבן וואס וואס האבן זיי געטראכט א גאנצע טאג ווי אזוי זייער אייגענע מציאות זאל זיין בעסער און זאל זיין מער מער מער מער מער שטארקער זייער גאנצע מכוון איז געווען אז זייער מציאות זאל זיין זאל זיין שענער און בעסער און מער אויסגעהאלטן און מער באקוועם און מער באקוועם, דאס איז געווען דער גאנצער פאוקוס, און בשעת דער סענטער פון א מענטשנ'ס לעבן איז זיין אייגענער מציאות, איז דער סדר אז אן התעסקות וואקסט ער, אזוי ווי חמץ, אז עס איז נישטא עפעס קעגן דער טייג און דער טייג וואקסט, אז ער איז דא פארוואס זאל עס נישט וואקסט ער, על דרך זה דער מענטש איז דא דער שאור שבעיסה, וואס איז די פשט דער שאור? וואס איז שאור שב מי מעכב ס וואס איז דער שאור? שאור איז גורם אז ער איז מחמיץ דעם טייג, שאור איז עפעס אזא מין סארט אינדזשעקשן וואס לאזט דער זאך וואקסן אן א אן א אן א אויפהער, ס'לאזט אים גיין, ס'לאזט אים וואקסן, איז על דרך זה בשעת א מענטש ליגט אין זיך איז דאס נישט וואקסט ער בדרך ממילא, און זיין גאנצער מ ד די גאנצע מכוון זיינע איז ווי אזוי זיין מציאות זאל זיין בעסער, וואקסט ער, און וואקסט ער אן א אן א אן א הגבלה. דאס איז אויך דאס די איך. איז דאס די שורש דאס איז דערפאר דאס זאגט אז דאס איז די שורש פון אלע קליפות דאס איז שורש פון אלע קליפות ווייל בשעת א מענטש זיין עיקר מיט זיין עיקר זאך וואס ער איז וואס ער איז בשעת א מענטש האט אין זיך א נקודת הביטול ער קען זיך קלאפן ער ווייס ווי אזוי זיך אוועק לייגן און בשעת ער גלוסט זיך צו עפעס וואס איז אוועק קען ער עס איינהאלטן בשעת א מענטש איז חמץ וואס הייסט חמץ עס איז א טייג קיינער האט נישט געקלאפט דעם קלעג דעם טייג דער טייג איז דא און ס'וואקסט קיינער קען עס נישט אפהאלטן. א יש איז די פשט אז זיין עיקר זאך איז זיין אייגענע מציאות, מען קען עס נישט, גלוסט ער וועט נישט, קען ער נישט אפהאלטן זיין גלוסט, ווייל זיין עיקר, זיין עיקר זאך וואס וואס ער גייט אים אן איז זיין אייגענע מציאות, ווי קען ער עס אפהאלטן? אז די גאנצע סענטער פון זיין לעבן איז מיין מציאות, ווי קען איך מוותר זיין אויף די חשוב'סטע זאך אין מיין לעבן אויף עפעס א צווייטע זאך? דארף האבן עפעס וואס זאל אים צוקלאפן. דארף זיין א מציאות אויף וואס צו קלאפן, ווען ס'איז חמץ דארף זיין ראוי להחמיץ, ער איז נישט, ער זאגט דערפאר איז דער דין אז חמץ איז דווקא ביי א דבר וואס קען וואס קען ווערן חמץ, א מין אורז איז טאקע טאקע נישט נישט כשר לאכילת מצה, דארף זיין דווקא פון א חומר וואס קען מחמיץ זיין. ס'שטייט ושמרתם את המצות מ'דארף עס דאך מצד עצמו קען עס ווערן חמץ מ'דארף עס אפהאלטן מ'דארף עס מ'דארף עס יא דאס איז נאך א זאך יא דער אלטער רבי וועט באלד רעדן וועגן דעם ענין אבער די צמח צדק זאגט אז חמץ איז נישט גלאט אסקופה הנדרסת אז בכלל קיין זאך נישט פארקערט ער ארבעט מיט זיך ער טוט מיט זיך ער האט פון וואס צו זיין גרייס און אף על פי כן לאזט ער נישט זיין גרייס אויב ס'איז א טייג וואס האט בכלל נישט וואס צו זיין גרייס און נישט קיין דבר עשוי להחמיץ איז דאס נישט קיין מצה, דאס איז גלאט גלאט גארנישט, ביטול איז די פשט אז ער האט פון וואס צו זיך הייבן און אף על פי כן לאזט ער זיך נישט הייבן, ער איז מבטל זיין רצון. דאס דאס דער אלטער רבי רעדט נישט וועגן דעם, דער אלטער רבי רעדט עפעס אן אנדערע זאך אין דעם ענין. מבטל זיין, בטל רצונך. דער אלטער רבי זאגט אין בו שום הגבהה והתנשאות כלל. ער איז מבטל אינגאנצן זיין מציאות. א נקודה פון זיך, דאס איז שוין חמץ. און די זאלט האבן אפילו עס זאל נישט זיין קיין שום קיין שום חמץ נישט דאס זאגט אז איז הנה ידוע אז נשמות ישראל מקושרים וירדו למטה וואס יסכם דאס בבחינת מצרים וגלות גשמיות עולם הגורם להיות יש ונפרד דאס איז קאפאר מארק דער טעריטארי אז גשמיות גשמיות תענוגי עולם הזה וואס זיי טון אזוי ווי שאור תענוגי עולם הזה זיין איז איז איז מאכט א מענטשנס מציאות וואקסן אזוי דער סדר גשמיות העולם, דער תכונה פון דער וועלט, אזוי ווי אזוי ווי יעדער, אזוי ווי אז אז אז געוויסע עניינים זענען גורם ביי מענטשן א געוויסער ביטול, איז איז תורה גורם ביי מענטשן ביטול, כ'ווייס נישט, דאס איז נאך עניינים וואס זענען גורם ביי מענטשן ביטול, גשמיות, א מענטש האט הנאה פון א דבר גשמי, עס איז נישט גלאט און געטראכט, נאר ער האט הנאה פון דעם זאך. איך ענדזשוי די זאך, נישט דער הנאה איז מגביה די מענטשן, אזוי ווי שאור שבעיסה, דער תכונה פון הנאה גשמית איז אז ס'מאכט די מענטשן מער ברייט ביי זיך, אזוי איז דאס, א דבר גשמי ברענגט ביי א מענטש'ס מציאות ברייטקייט אז ער ווערט מער אויפגעהויבן ביי זיך, אזוי איז דער סדר, דער אלטער רבי זאגט אפאר מאל אין לקוטי תורה, א גשמיות, אז מ'האט הנאה פון גשמיות מאכט עס די מענטש מער אריינגענומען אין זיין מציאות, זאגט א גביר איז א קמצן. בשעת א מענטש, בשעת א מענטש האט אין זיך עפעס מער, וואס מער הנאות א מענטש האט, ווערט ער מער אריינגענומען אין זיין אייגענע מציאות, און וואס מער איז אים נישט נוגע אנדערע, מער איז ער מחשיב זיך. און ס'איז נישטא קיין הגבלה אויף דעם. אויף חמץ איז נישטא קיין הגבלה, א מענטש קען זיך הייבן, הייבן אינגאנצן נישט, מען פארגעסט בכלל אז ס'איז דא אנדערע מענטשן, ווערט ער מער אריינגעקראכן אין זיין אייגענע מציאות. דער אלטער רבי זאגט אזוי. ועיקר יציאת מצרים הוא על ידי שנגלה, זאגט ער, עיקר יציאת מצרים איז על ידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. דער אלטער רבי האט פריער דערמאנט א ווארט א מצה איז ביטול, אבער איצטער הייבט ער אן רעדן א הקדמה מצרים און גלות מצרים דערנאך וועט ער צוריקגיין צו די ווארט פון מצה, זאגט ער אזוי, דער עיקר פון יציאת מצרים איז געווען על ידי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא שלמעלה מסדר ההשתלשלות שעל ידי זה נמשך בהם בחינת הביטול. וואס איז געווען די גאולה? ווי איז מען ארויס פון זיך? דאס איז די פשט, וואס פשט וויסן? ווי איז מען ארויסגעגאנגען פון די אייגענע מציאות? מען איז געווען אזוי מושקע אין זיך, גלות מצרים, מען איז געווען מושקע מ"ט שערי טומאה, מען איז געווען מושקע אין זיך און וואס מער אייגענע הנאה, וואס מער זיך, וואס מער האבן ברייטערע לעבן, וואס מער לעבן בעסער, דאס איז, מען איז געווען מושקע אין זיך אינגאנצן. זאגט מ"ט שערי טומאה אז מען האט כמעט פארגעסן בכלל אז ס'קען זיין אז אז ס'קען זיין אז מיין מציאות איז נישט דער עיקר, מ'איז געווען אזוי פארזונקען אין דעם אייגענעם זיך אז מ'האט בכלל פארגעסן אז ס'קען זיין עפעס אנדערש, מ'איז פארזונקען אין זיך, ווי איז געווען די גאולה אז ס'איז נתגלה געווארן אור אין סוף שלמעלה מסדר השתלשלות, מ'וועט באלד זען. ס'איז בכדי אויף ארויסנעמען א איד פון זיין אייגענער מציאות, ארויסנעמען א איד פון זיין ישות, האט געדארפט זיין א מורא'דיגע גילוי אלוקי, וואס זאל אים אינגאנצן אויפשאקלען און ארויסנעמען אים פון זיין מציאות. און באלד זען מיר בפרטיות. וואס הייסט דאס דורכדעם וואס איז געווען דער גילוי אור אין סוף ברוך הוא וואס איז העכער פון וועלט, ס'האט מאיר געווען אז דער אייבישטער איז העכער פון וועלט, אייבישטער איז בלי גבול, און וואס על ידי זה נמשך בהן בחינת הביטול. און וואס איז דא, כמאמר ובמורא גדול זה גילוי שכינה, וואס און וואס שטייט און וואס ווי טייטשט דער בעל הגדה במורא גדול אז אידן האבן געהאט מורא וואס הייסט מורא מ'האט זיך געטרייסלט מען האט זיך געטרייסלט פון דער אלטער רבי רעדט בפנימיות ס'איז נישט סתם טרייסלען אז איך האב מורא פון עפעס, זיי האבן זיך נתבטל געווארן, זיי זענען געווארן, זיי האבן אנגעהויבן שרעקן זיך, ס'איז זיי האבן פארלוירן, זיי א מענטש שרעקט זיך ער איז נישט באקוועם מיט זיין מציאות, זיי האבן געטרייסלט, זיי האבן געטרייסלט, און ס'איז געווען א מורא גדול, און זיי האבן געזען די שכינה, ועל ידי ביטול ביראה עילאה זו יצא מכל המצרים וגבולים. זאגט דער אלטער רבי ווי איז מען אינגאנצן ארויס פון זיך בתכלית בשעת ס'ווערט נתגלה אין סוף שלמעלה מסדר השתלשלות. מצד די גילוי אלוקי וואס איז וואס איז וואס האט א שייכות מיט וועלט בלייבט דער מענטש ערגעץ וואו אין א מציאות. דער גאולה איז געווען אז מ'איז אינגאנצן ארויס פון די אייגענע מציאות. ווי גייט מען אינגאנצן ארויס פון די מציאות אז ס'לייכט ווי דער אייבישטער איז העכער פון דער מציאות פון וועלט.
וועט אט אט באלד זען. איז ועל ידי ביטול ביראה זו יצא מכל המצרים וגבולים, ס'קען זיין אז א מענטש הערט א גילוי אלוקי וואס איז בשייכות מיט אונזער מציאות, און זאגט בפשטות אז א מענטש איז מרגיש אז דער אייבישטער איז דער וואס האט באשאפען דער וועלט, וועט דאס אויך פועל זיין א מורא'דיגע ביטול. אבער סוף כל סוף וועט דער מענטש בלייבען א מציאות. בכדי אז דער מענטש זאל אינגאנצען ארויסגיין פון זיין מציאות, אינגאנצען נישט רעכענען מיט זיין אייגענער מציאות,

דער אלטער רבי זאגט זייער אינטערעסאנטע ווארט, דער אלטער רבי זאגט, ס'איז בעצם איז געווען א ענין פון ביטול נאך פאר יציאת מצרים, מען וועט באלד זען, אבער מען איז נאך אלץ געווען אין מצרים, מען איז נאך אלץ געווען אין מצרים וגבולים, וואס הייסט אין מצרים, מען איז נאך אלץ געלעגן עפעס אביסל אין זיך, ווען איז מען אינגאנצן ארויס פון די אייגענע מציאות, מען האט זיך אינגאנצן איבערגעגעבן צום אייבערשטן, בשעת דאס איז געווען ביי חצות יעמאלט האט מאיר געווען דער גילוי אין סוף שלמעלה מסדר השתלשלות, דאס איז פועל געווען אידן האבן אינגאנצן ארויסגעגאנגען פון זייער אייגענע מציאות, און דערפאר האבן זיי טאקע בגשמיות יעמאלט ארויס פון מצרים, וזהו אחר חצות לילה. אויף וואס איז געווען דער עסן מצות אמנם נצטוו תחלה באכילת מצה קודם חצות פארוואס נישט כסדר בערב תאכלו מצות ווייל וואס איז מצה ווי געזאגט פריער שהוא בחינת ביטול ביטול רצון והכנעה ושפלות היינו בבחינת יראה תתאה וואס איז יראה תתאה עס איז פאר דעם וואס עס ווערט נתגלה אור אין סוף שלמעלה מסדר השתלשלות מאנט זיך פון א מענטשן אז ער זאל אליין טון וויפיל ער קען זיך מבטל זיין דאס איז דאס דאס זאגט דער אלטער רבי זייער א מורא'דיגע זאך ער זאגט אז הגם אז מען זאגט אז די עיקר גאולת מצרים איז טאקע געווען מלמעלה און אז מען וויל א מענטש זאל אינגאנצן ארויסגיין פון זיין זיין מציאות, קען דאס זיין נאר דורך דעם וואס איז מאיר אור אין סוף, אנדערש קען עס נישט זיין. נאר דורך דעם וואס איז מאיר דעם אייבערשטן ווי דער אייבערשטער איז העכער אינגאנצן פון מציאות פון וועלט, נאר דורך דעם קען א מענטש ארויסגיין פון אינגאנצן ארויסגיין פון זיך. אבער ווי האט אבער ווי בכדי ער זאל מאיר זיין אור אין סוף האט דער מענטש געדארפט פון זיין זייט טון אלץ וואס ער קען אויף זיך מבטל זיין לפי ערך זיין אופן.

אינגאנצן שלא בערך וואס א מענטש קען אליין צוקומען צו דעם, אף על פי כן איז דער מענטש פון זיין זייט דארף ער זיך מבטל זיין אויף זיין א כלי צו דעם גילוי, הגם דער גילוי אלוקות ווי ס'העכער מסדר השתלשלות, דער מענטש דארף זיין א דארף טון זיינס אויף זיין א כלי צו דעם. איז זאגט ער אזוי. וואס איז דער, זאגט ער, מצה איז אן ענין פון ביטול, וואס פאר א ביטול, זאגט דער אלטער רבי וגם נקרא מצה בזוהר מיכלא דמהימנותא, פארוואס זאגט דער אלטער רבי שהאמונה הוא גם כן בחינת ביטול שמבטל שכלו ואינו מבקש טעם, רק מאמין האמת באמונה טהורה, דאס איז די פשט ביי ביטול, דער אלטער רבי רעדט אויף ביטול, וואס איז ביטול די פשט, וואס אז ער גלייבט אין עפעס, ער גלייבט אין דעם אן וויסן, אן וויסן וואס פאר א מיין האט עס אין דעם, ואינו מבקש טעם, רק מאמין באמת באמונה הטהורה. ער גלייבט אין דעם. ער זוכט נישט אז דער אמת זאל זיין אויסגעהאלטן מיט זיין מיט זיין כלים. ער זוכט וויסן וואס איז דער אמת אן א טעם. ער האט נישט קיין חשבון פארוואס ער זוכט דעם אמת. דאס זאגט דער אלטער רבי דא. אינו מבקש טעם, נאר ער איז מבטל זיין שכל, מבטל וואס ער פארשטייט און וואס ער וויל, און ער גלייבט אין דעם אמת הטהורה, אין דעם אמת'ן אמת. אן מבקש זיין וואס וואס וואס, אן א חשבון אויף דעם וואס ער גלייבט אין דעם אמת. ער גלייבט אין דעם אמת אן א חשבון. ולהמשיך בחינה זו בנשמה על ידי מצוות אכילת מצה. איז דאס לכאורה רעדט דער אלטער רבי אויף דער מצה שקדם חצות. אפילו די מצה שקדם חצות איז מעורר ביי מענטשן אט דעם ענין אז ער זאל נישט זוכן נאר א זאך וואס איז אויסגעהאלטן לפי זיין חשבון, ער זאל זיך מבטל זיין. ער זאל זיך אליין מבטל זיין צום צום אייבערשטן. גלייבן אפילו אן דעם וואס ער פארשטייט פארוואס ער גלייבט. דער אלטער רבי וועט באלד אפטייטשן מער בפרטיות וואס דאס מיינט. דא זאגט ער די לשון על ידי מצוות אכילת מצה. וואו? יא, על ידי מצוות אכילת מצה. מיר קענען זאגן נשמה, על ידי מצוות אכילת מצה. והוא על דרך שנזכר לעיל, דער אלטער רבי זאָגט ער זיך, דער אלטער רבי זאָגט זייער אַ אינטערעסאַנטע זאַך. והוא על דרך, איצט ער רעדט ווען דעם, וועגן דעם וואָס מצה איז מיכלא דמהימנותא, עס גיט אַריין אמונה, דער אלטער רבי זאָגט, וואָס האָט צו טאָן אמונה מיט מצה? ווייל מצה איז ביטול, און אמונה איז פאַרבונדן מיט ביטול. אַ מענטש וואָס זוכט אַלץ אַז זיין מציאות זאָל מ, אויב אַ מענטש ביי אים איז, ביי אים איז, וואס איז ביי אים דער עיקר? זיין מציאות. זוכט ער יעדער זאך אז דאס זאל זיין אויסגעהאלטן מיט זיין מציאות, ער זאל געפינען א טעם אויף דעם, ער וויל האבן אז זיין מציאות זאל מסכים זיין מיט דעם ענין. דאס אז א מענטש קען גלייבן אין עפעס, וואס הייסט גלייבן? ער זוכט נישט אז דאס זאל זיין אויסגעהאלטן, ער זאל ער זאל עס פארשטיין, ער איז גרייט גלייבן איז ווייל ער איז זיך מבטל זיין שכל צו צוליב דעם ענין. דאס ווערט נמשך פון מצה. דער אלטער רבי זאגט א אינטערעסאנטע זאך, והוא על דרך, וואס דער אלטער רבי וויל אפטייטשן וואס ער מיינט דא מיט אמונה. אבער וואס אמונה איז פארבונדען מיט מצה? וואס מיינט ער דא? זאגט ער אזוי, ודרך שנזכר לעיל מה שהלחם מחיה את האדם, ועל דרך מה שאמרו רז"ל, שאין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעום כולי. דער אלטער רבי זאגט אזוי, והנה ידיעת התינוק להזכיר אבא בשמו שכבר נתחדש בו על ידי שטעם טעם לחם אין ידיעה זו אצלו בחינת הבנה בטעם ודעת גמור, שאינו יודע איך הוא אביו, ולמה צריך לאהוב אותו. האט ער געזאגט, א קינד גלייבט אין זיין טאטע, ער ווייסט נישט, ער ווייסט נישט אז זיין טאטע האט אים געבוירן, נישט דאס, פארוואס דאס אז די קינד רופט אים אבא איז ווייל ער פארשטייט אז ער קומט פונעם טאטן, די קינד ווייסט נישט פון וואנענט קומט ער, נישט דאס איז זיין חשבון, וועלכע ס'איז קיין חשבונות, א טאטע מיט א תינוק, ער זאגט ער זאגט אבא בשעת ער איך ווייס אין א יאר אלט, די קינד ווייסט נישט אז ער קומט פון דעם פון דעם פון דעם מענטשן, נישט נישט דאס ווייסט ער, אין אין ווי זאגט ער אין ידיעה זו בבחינת הבנה ודעת גמור, שאינו יודע איך הוא אביו, ער ווייסט נישט ווי אזוי יענער איז זיין טאטע. ס'איז דער טאטע, דער ווארט טאטע איז נישט קיין פארשטאנדיגע ווארט, דער עצם ווארט טאטע איז נישט קיין פארשטאנדיגע ווארט, אז א ערוואקסענער זאגט דער ווארט טאטע, וואס מיינט ער טאטע? א פארשטאנדיגע ווארט? א איך קום פון יענעם. ביי א קינד איז דער ווארט טאטע נישט קיין פארשטאנדיגע ווארט, דער קינד, ס'איז אן אנדער סארט טאטע וואס דער קינד זאגט, ער ווייסט ער קומט פון אים. סא דער עצם ווארט איז נישט קיין הבנה'דיגע ווארט. דאס איז איין זאך. שנית, דער טעם איז אין דער ידיעה גופא אז זיין טאטע איז נישט בגדר דעת, שאינו יודע איך הוא אביו, און ער ווייסט נישט למה, און דאס וואס ער ציט זיך צו אים איז דאס אויך נישט מיט א טעם, מיט א חשבון, ולמה צריך לאהוב אותו. ועם כל זה הוא קורא אבא. וואס קומט ונמצא, זו הקריאה והתקשרות שלו באביו שלא על ידי טעם ודעת המושג הזה, כי אם בחינת הכרה בלבד. דער קינד ציט זיך צו זיין טאטן ווייל ער האט ער האט דערקענט אז דער מענטש האט שייכות צו אים, אבער האט קיין השגה נישט אין דעם, און ער ווייסט נישט, און ער האט, און זיין שכל ודעת ווייסט נישט ווי אזוי, ער ציט זיך צו אים, דאס איז דאס, ער ציט, און ער ווייסט אז ס'נישט, דער טאטע האט נישט קיין הכרה פון שכל, ער ציט זיך ווייל ס'איז נרגש ביי אים אז ס'איז דא א שייכות צווישן אים מיט מיר, נישט א שייכות וואס וואס זיין מציאות קומט פון אים, אז ער דארף זיך ציען צו אים, אז ער דארף ער דארף צוגיין צו אים, הגם אז ער ווייס נישט פארוואס און וואספאר ער האט נישט קיין חשבון אין דעם. זאגט ער מצה גיט אזא מין סארט געפיל ביי א אידן, אז ער ווייס אז ער דארף אז ער ציט זיך צו אלוקות. ער ווייס נישט נישט אז אזוי רעדט ער אמונה נישט ער ווייס אז דער אייבערשטער האט אים מהווה געווען, דאס איז שוין א חשבון, דאס איז שוין ווי דער קינד ווייסט שוין וואס איז זיין יחס מיטן טאטן, ער ווייסט גארנישט, ער ווייס אז דער אייבערשטער האט א איד ציט זיך צו אלוקות, דאס טוט אויף מצה, דאס איז פשט אמונה. דאס מיינט אלטער רבי אמונה, דאס הייסט דער עצם תפיסה איז נישט קיין נישט קיין שכל'דיגע סארט תפיסה, אזוי ווי א קינד זאגט טאטע, וואס מיינט ער מיט די ווארט טאטע? ער מיינט א פארשטאנדיגע ווארט? ער מיינט נישט קיין פארשטאנדיגע ווארט, ער ס'איז נישט קיין פארשטאנד נישט דער טאטע וואס א פארשטאנדיגע טאטע, וואס איז די פשט טאטע ביי א קינד? ס'א מענטש וואס ער ציט זיך צו אים, ער ער ווייסט אז ס'איז דער זעלבער געפיל פון טאטע וואס א ערוואקסענער האט אבער אן דעם שכל שבזה, ער ווייסט נישט אז אז יענער איז זיין מקור, אבער ער ציט זיך צו אים. איז על דרך זה וואס איז אזוי א איד איז נמשך צו אלוקות נישט דערפאר וואס ער האט עפעס ווייל אלוקות מיינט עפעס צו אים אין א שכל'דיגע אופן נאר א איד אין א איד'ס נשמה שטרעבט זיך צו אלוקות וויל זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן דאס טוט אויף מצות אכילת מצה דאס איז אלטער רבי אמונה דאס איז ער איז אויב אויב א איד ליגט אין ישות אין זיין גסות איז נישט קיין כלי הערן אזא מין סארט זאך ס'איז איך צי זיך צו עפעס אן א פארוואס איך בין, טייטש מיר אפ וואס מיינט עס, וואס מיינט עס צו מיר, איך בין ווער איך בין, וואס עפעס צי איך זיך צו יענעם זאך, וואס עפעס דארף איך אנקומען צו יענער, וואס עפעס צו יענער זאך, איך דארף עפעס, איך דארף זיך, איך צי זיך צו אים, איך וויל זיך איבערגעבן צו אים, וואס, וואס, וואס, וואס מיינט עס צו מיר יענעם זאך, וויל ער ביי זיך אפטייטשן יענעם ענין, איבער זיין מציאות, אויב ער איז מחשיב זיין מציאות, אויב ער פארשטייט עס נישט, וועט ער זיך נישט מסכים זיין ציען זיך צו א זאך אן האבן עפעס א טעם און א דערהער אין דעם. דורך מצות טוט זיך אויף א ביטול אז ס'לאזט זיך הערן אין מענטשן דעם צי וואס זיין נשמה האט צום אייבערשטן, וועלכע צי נישט און אז און דער נשמה הערט, דער נשמה טאקע פארשטייט אז דער אייבערשטער איז דער אייבערשטער, אבער דער איד אין דעם שלב פון יציאת מצרים נישט, ער האט קיין נישט, אבער עס זאל זיך הערן הערן אין אים א דער צי על כל פנים צום אייבערשטן. דאס איז עפעס א קשר למטה משכל וטעם. ובבחינת קטנות מאוד למטה מן הטעם ודעת התורה זאגט ממש דעם ערשטן ענין פון יציאת מצרים א איד, דער דער קשר אלוקי וואס א איד האט צום אייבערשטן איז נישט געווען אנטוויקלט אז ער האט פארשטאנען און האט געהאט א הכרה אזוי ווי א ערוואקסענער האט א הכרה אין א טאטן, נאר ער האט זיך געציט צום טאטן אן א הכרה. וואס הייסט אן א הכרה? נישט אזוי טייטשט מען אמונה אז דער זאך אין וועלכע מען גלויבט איז א פארשטאנדיגע זאך, איך גלייב אין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט, ווייס איך האב איך עפעס א געוויסע תפיסה אין אלוקות, וואס איז די פשט דער אייבערשטער אז ער האט באשאפן א וועלט, נו ווי ווייס איך דאס, אין שכל ווייס איך דורך ראיות, אין אמונה גלייב אין דעם אן ראיות, אבער דער זאך אין וואס איך גלייב איז דאך א מושג'דיגע זאך, ס'איז א פארשטאנדיגע זאך, נאר וואדען, דאס וואס איך ווייס וועגן דעם איז דרך הדעת, אבער זאגט אמונה איז נישט די פשט, דער מושג איז נישט קיין מושג פון שכל, אזוי ווי א קינד זאגט טאטע אן וויסן וואס די ווארט טאטע מיינט. נו וואס איז די פשט טאטע? אבער עפעס א געפיל האט ער אין דעם, ס'איז א געפיל אבער אן אפגע, ס'איז נישט קיין אפגעטייטשטע געפיל, ס'איז א געוויסער א געוויסער ציען זיך צו א מענטשן וואס ער פילט טאטע אבער ער קען עס נישט אפטייטשן, איז דער טאטע וואס ער פילט נישט קיין שכל'דיגע טאטע, ס'איז אן אנדערע סארט טאטע וואס דער קינד פילט. איז על דרך זה, דער א איד ציט זיך צום אייבערשטן נישט דער אייבערשטער אלס דעם אלס א תפיסה'דיגע ווארט אלס דעם וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט, נישט ער הערט אלוקות אלס א תפיסה'דיגע ווארט, ער ציט זיך צום אייבערשטן. דאס דאס רעדט דער אלטער רבי, אן אנדער ער קען ביי זיך נישט אפטייטשן וואס איז פונקט דער אייבערשטער ביי דיר, ס ס ס'האט נישט קיין אפטייטש דעם דעם דעם ווארט אייבערשטער ביי אים, ס ס פארוואס ווייל ווייל ס'לייכט נישט ביי אים, מצד אחד דאס איז א בחינת קטנות ווייל ס'לייכט נישט ביי אים דעם בחינת הדעת וההכרה וואס איז דא בנפשו, נאר אין א מצומצם'דיגע אופן, אבער מכל מקום איז א התקשרות אזא חזק מאוד אשר נפשו קשורה מאוד בנפש אביו. ער קען זיך נישט אפטרעטן מיט זיין טאטן, הגם ס'נישט בהבנה, איז על דרך זה וועט ער אוועק רעדן אין נמשל, והיינו, זאגט ער, מפני שהדעת הראשון שנתחדש בתינוק על ידי טעם לחם, שרשו משרש הלחם שהוא מעולם התוהו. דאס איז אן אינטערעסאנטע זאך. פארוואס טאקע ווייסט נישט דער קינד פון טאטן? דאס טאקע שטאמט פונעם עסן, דאס שטאמט נישט פונעם. מצד א מענטש אליין קען נישט האבן אזא זאך, א מושג ביי אים וואס ער ווייסט נישט וואס דאס מיינט. א מענטש איז פון תיקון. אויב ס'איז דא א מושג אין זיין וועלט דארף עס זיין א א תיקון איז די פשט אז אלץ וואס איז דארטן פאראן איז איז אויסגעטייטשט, איז אויסגעהאלטן מיט כלים. וואס הייסט? וואס הייסט דו ציסט זיך צום טאטן אן וויסן גארנישט? וואס הייסט אן וויסן? און וואס טוט זיך דא? און וואס וואס וואס איז די פשט אז ס'איז פאראן א ווארט טאטע אן פארשטיין אז דאס איז מיין מקור? ווי קען זיין א געפיל אין א מענטשן אלס אלס טאטע אן וויסן בכלל אן אינגאנצן נישט וויסן אז יענער איז דיין מקור? ווי קען דאס דאס איז טאקע א הרגש פון תוהו. וואס איז נישט קיין אורות מלובש בכלים, ס'איז א אנדערע סארט אורות. דאס אז א איד קען זיך שטרעבען צו אלוקות און וואס מיינט דער אייבערשטער ביי אים, נישט קיין אויסגעטייטשטע זאך. ס'איז נישט קיין אויסגע, ס'איז נישט קיין אפגעטייטשטע זאך. איז דאס דאס מצד עולם התיקון, נישט מצד עולם התיקון. און מצד שני אבער דארף מען אנקומען צו מצה דווקא ווייל דעם אייבערשטן, נישט קיין אויסגעטייטשטע אייבערשטער, דארף מען האבען ביטול אויף דעם. אויף זאגן טאטע גלאט אזוי דארף מען נישט האבן קיין ביטול, קען מען עסן סתם דגן אפילו דגן המחומץ, אבער אויף דעם אמונה אויף צו זאגן אייבערשטער אויף דעם דארף מען האבן ביטול צו, דארף עס זיין דגן אבער עס דארף זיין דגן וואס איז לא החמיץ, אזוי זאגט אלטער רבי. וואס זאגט הא? עס איז נישט קיין ענין וואס א מענטש איז מבטל זיין מציאות, עס איז נישט מבטל די מציאות פון פארקערט דאס איז א חלק פון די מציאות פון קינד, אבער דאס וואס ס'קען זיין אז דער קינד ציט אסאך העכער פון זיין פארשטאנד, נישט קיין אויסגעטייטשטע זאך, איז דאס מצד תוהו נישט מצד תיקון. דאס איז בעצם אורות וואס איז העכער פון התלבשות אין כלים, ס'איז נישט קיין אויסגעטייטשטע געפיל, ס'איז א געפיל נישט קיין אויסגעטייטשטע. פארוואס איז עס נישט קיין אויסגעטייטשטע איז בפשטות ווייל ער איז נאך צו יונג, דאס איז אבער בפנימיות אבער ווי קען זיין בכלל אזא מין סארט זאך אין עולם התיקון נישט קיין אויסגעטייטשטע זאך? ווי קען זיין ביי א מענטשן א געפיל נישט קיין אויסגעטייטשטע? ווייל בשרשו דאס קומט פון עולם התוהו. דער רבי זאגט אז דורך זיין עבודה, דאס דער ראשית התחלת הקשר פון איד מיטן אייבערשטן איז אז ס'איז דא אן אייבערשטער, וואס מיינט דער אייבערשטער צו אים? עס מיינט נישט קיין שכל'דיגע ווארט, ס'איז בעצם אורות וואס האבן נישט קיין כלים. האבן נישט קיין כלים. דאס וואס דער וואס דער אבער בנוגע צו וויבאלד דארף האבן הכרה אין אלקות מאנט זיך, וואס הייסט האבן הכרה אין אלקות? עס מאנט זיך א ביטול פון דער מציאות האדם, אלקות איז דאך היפך מציאות, מען רעדט הכרה, א אייבערשטער וואס איז העכער פאר מיר, ער ווייסט עס איז נישט קיין שכל'דיגע געפיל אין עפעס, אבער עס איז נישט, עס איז נישט אזוי ווי דער קינד צום טאטן וואס איז נישט שולל זיין מציאות, דער אייבערשטער איז א אייבערשטער און דאס און דאס איז דאס. דאס איז דאס, און דאס איז דאס, אן אייבישטער ניסן וואס איז וואס איז וואס איז העכער פאר מיר, דארף דער מענטש אויך האבן דעם ענין פון ביטול. וועל באלד זען, רעדט ער אבער אלץ דעם ערשטן דעם ערשטן שלב. יא, זאג, מקום געשאפן בהיין בשרש נפש התינוק גדי תנא שרשו משרש התוהו. שוין נישט מאמען דעת ומושג כנ"ל למעלה מן החכמה, ולכן נמשך בבחינה שלמטה מהדעת ומושג, ולכן התקשרות חזק, דערפאר איז התקשרות חזק מאד. דאס איז נישט קיין אויסגעטייטשטע טאטע איז ווייל עס קומט פון תוהו און דאך איז די התקשרות נישט קיין אויס אפגעמאסטענע התקשרות ס'איז עס אן א אן א אן א אן א אפהאלט ס'איז חס ושלום זיי א קינד וועט פרובען אוועק נעמען א קינד פון זיין טאטע וועט וועט וועט וועט ער משוגע ווערן אן ערוואקסענער וואס פארשטייט וואס זיין טאטע איז אבער ער קען אוועק גיין עפעס גיין א נסיעה רחוקה און ער גייט נישט אין זיינע כלים א קינד וועט ארויס מיט זיינע כלים וועלן ארויס נעמען זיין טאטע. ס'איז דער התקשרות, ס'איז אן א. דיין טאטע נאך אלץ דא? גייסט אוועק פארן פאר צוויי טעג? וועט נישט קענען מיט שמועסן מיט זיי. ס'איז נישט קיין התקשרות וואס איז א התקשרות וואס קען. ס'איז נישט קיין אפגעמאסענע התקשרות פון תוהו. ס'איז נישט קיין אפגעמאסענע התקשרות. דערפאר קען מען עס נישט אפהאלטן. ס'איז אן אנדערע תוקף. ס'איז נישט קיין תוקף פון אין תיקון איז אז זאכן זענען אויסגעטייטשט און פארשטאנדיג. קענסט זאגן דיין טאטע איז דא און דו ביסט דא. גייסט אוועק פאר א טאג. דאס איז שוין א תיקונ'דיגע זאך. אבער מצד תוהו, דאס איז מיין טאטע, וועט נישט העלפן קיין חשבונות. איך קען זיך נישט אפטרעטן פון אים.

מען האט געמאכט בדיקות סתם איך געדענק נישט איצט פונקט אז מען האט געזען צו א קינד קען מבחין זיין וואס איז זיין אמת'ע טאטע צו נישט און מען האט אויסגעפונען א קינד קען יא מבחין זיין זיין טאטע ס'איז נישט גלאט ער זעט אז דער מענטש דער מענטש זעה איך עפעס מער אפט נישט ער האט א געפיל דער קינד האט א געפיל אז עס איז זיין טאטע. עס קען זיין אז דער טאטע איז משדר צו אים, דער טאטע עפעס ווייזט אים א געוויסע געפיל וואס קומט נישט פון אנדערע, אבער לפועל די אלטער רבי זאגט ער זאגט טאטע, ער זאגט אבא, און פאר דעם דגן קען ער נישט זאגן אבא. ס'איז נישט נאר דער ווארט, ער געפילט, ער פילט א געוויסע געפיל פון טאטע און מאמע, דער געפיל הייבט זיך אן דורך טעם דגן. אזוי ווי א מענטש, א ערוואקסענער, געדענקט נישט ווען מיר האבן געקראגן דעם געפיל פון טאטע און מאמע, פארוואס געדענקען מיר נישט? אין אונזער שכל'דיגע יארן, נישט יעמאלט האט מען געקראגן די געפיל פון טאטע, ס'איז געווען פריער. ווי האט איר ווי האסטו געקראגן אזא סארט מושג פארדעם וואס דו האסט געוואוסט בכלל אז אז ס'איז א טאטע? זאגן אז ס'איז זייער א נאנטע מענטש צו דיר, רופט אים זייער א נאנטער פריינט, איך ווייס. הא? איך פארשטיי אבער דער, איך רעד נישט דער נאמען, איך רעד דער מושג טאטע וואס א מענטש האט. א מענטש קען געדענקען ווען איז ביי אים נתחדש געווארן דער מושג טאטע? ווען איז מיר נתחדש געווארן אז דאס איז מיין טאטע? דאס איז, א מענטש געדענקט עס נישט, פארדעם וואס ער האט דעת האט ער שוין איז דאס זיין טאטע. דער מושג טאטע איז שוין דא נאך פארדעם וואס מען ווייסט דעם חשבון שבזה, און דער געפיל איז טאטע, נישט עפעס א, אזוי ווי ער זאגט, ווייל בעצם איז עס נישט קיין שכל'דיגע געפיל. און דער עצם געפיל פון טאטע איז נישט ביים מענטשן עפעס א חשבון, עס איז א טאטע. דער געפיל אז דאס איז א טאטע, עס הייסט,

ס'איז לפּועל שפּעטער מיר האָבן אױך דעם שכל אין טאַטע, דערפֿאַר איז מען נישט איז מען נישט משיג און לפּועל איז דאָ די געפֿיל פֿון טאַטע, דער זעלבער געפֿיל. מע דאַרף װיסן בײַ זיך, אַז טאַטע איז אַלץ דעם חשבון שבזה, עס איז ס'איז נישט נאָר אַ חשבון שכלי, אַ מענטש איז האָט זיך עפּעס דאָ עפּעס אַ געװיסער יחס צום טאַטן, װאָס איז נישט עפּעס אַ שכלדיקע נישט קײן נישט קײן אױסגעטײַטשטע װאָרט, ס'איז נישט ס'איז װען אַ מענטש האָט אַ חבֿר, ס'איז עפּעס אַ ס'איז דאָ עפּעס אַ גע ס'איז דאָ אַ טאַטע, ס'איז דאָ דער דער מושג פֿון אַ טאַטע בלײַבט אַלע מאָל, עס קומט צו צו דעם עפעס אפטייטשן און דער מענטש על פי שכל, וואס דערפאר איז ער אמאל, מען טראכט נישט וועגן דעם געפיל פון טאטן, אבער דער געפיל וואס אלס קינד בלייבט לפועל. די זעלבע זאך מיט אמונה, עס בלייבט אמונה אפילו. מוותר אפי' אויפן גדלות השם. יא, אבער לפועל נישט אין דעם באשטייט וואס דער אייבערשטער איז. נישט אין דעם באשטייט. אוודאי. וכן אכילה אכילת מצה, די מצה שנקראת מיכלא דמהימנותא שממנו הכרה ודעת והתקשרות בהקדוש ברוך הוא. וכל ישראל מאמינים שהוא לבדו הוא. כמו ש כל ישראל מאמינים, כל ישראל מאמינים שהוא לבדו הוא. אלע גלייבן אז ער איז דער איינציגער, אז ס'נישטא קיין אנדער זאך אויסער אים. אז ער איז דער איינציגער. יא אבער ס'מיינט נישט קיין קיין ערד באשאפן. ער מיינט אז ער איז דער איינציגער שהוא לבדו הוא, כמו שקודם שנברא העולם ממש כמו שכתוב אני ה' לא שניתי, דארט האט מען געזאגט יעדער איד גלייבט אז ער איז דער איינציגער. אבער עס מיינט נישט א געוויסע פארשטאנד. ניין ניין ניין. ער קען עס נישט אפטייטשן. א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער איז איבעראל און ער איז דער איינציגער. ער האט נישט, נישט צוליב גארנישט, קען גלייבן אז דער וועלט איז געקומען פון יענעם, א חשבון שכלי איז איין זאך, אבער א איד האט א געפיל אז הוא לבדו הוא, אז ס'איז נישטא אויסער דעם אייבערשטן. והמשכה זו מבחינת דעת עליון כי אינסוף ברוך הוא למעלה מהחכמה ולכן נמשך מזה בחינת אמונה דאס ווערט נמשך טאקע ווייל ווייל ס'ווערט אזוי ווי דער רבי זאגט בנוגע צום משל פון דעם תינוק אז דער ידיעה שלמטה מן הדעת איז א משל אויף ידיעה שלמעלה מן הדעת דער רבי זאגט יעדער איד גלייבט אז דער אייבערשטער איז די איינציגע מציאות אן א חשבון אבער א איד ווייסט אז דער אייבערשטער אז דאס איז די איינציגע זאך אזוי ווי ער זאגט עס קען א מענטש זאגט סתם א מענטש אז ער ווייסט אז דער אייבערשטער וויל קען ער אלץ אז ער וויל און נישט ער האט דער אייבערשטער קען אלץ טון, דער אייבערשטער קען אלץ טון, אז ער וויל קען ער דאס מאכן קען ער דאס מאכן, פון וואנעט שטאמט דער הכרה דער אייבערשטער קען אלץ טון, ער פארשטייט אז אז ער ווייסט דעם דעם דעם וויפיל כח האלץ האט, און אז דער אייבערשטער איז ווער ער איז, עס איז נישט קיין שכל'דיגע חשבון אז דער אייבערשטער קען אלץ, קיין זאך קען נישט שטיין אין פראנט פון אים, דאס איז א ביטוי פון דעם וואס א איד גלייבט אז הוא לבדו הוא, דער אייבערשטער איז די איינציגע, עס איז נישטא קיין חשבונות דארטן. און דאס ווערט נמשך דורך מצה. ולכך המצה היא מיכלא דמהימנותא, שהרי הלחם שרשו מבחינה זו כנ"ל מענין ידיעת התינוק, לקרות אבא על ידי הלחם כו'. אלא שזהו בהשכלת עניני עולם הזה, וואס נמשך מהלחם גשמי נמשך מארץ הגשמית, אמנם בלחם דמצה בפסח, נמשך ומתלבש כח מבחינת ארץ העליונה שממנה יצא הלחם, הממשיך אמונה זו באלוקות ממש, שידע לקרות אבא שבשמים. דער טאטע, נישט דער טאטע דער גשמי'דיגער טאטע, דער טאטע דעם אייבערשטן, בהתקשרות חזקה עד מיצוי הנפש כו'. אף שאינו משיג בשכל והשגה ממש, וזהו בחינת ביטול. ס'איז דאס וואס ער פארשטייט נישט אין דעם און ער גייט זיך איבערגעבן פאר דעם. ער גייט מוותר זיין מציאות אן א חשבון, אזוי אז הוא לבדו הוא, אז ער איז נישטא, נאר דער אייבערשטער איז דא. מיט דעם הכרה אין אלוקות גייט ער ארויס פון זיין מציאות, איז דאס נמשך פון מצה. וממנה נמשך גם כן בחינת ביטול ושמחה, אלטער רבי זאגט מיר זענען נמשך אין עבודת השם בכלל, אז ער גייט זיך מבטל זיין פארן אייבערשטן בטל רצונך ובחינת שפלות ונפשי כעפר לכל תהיה שזהו כח מן הארץ שממנה יצא לחם וואס א איד איז זיך בטל בכלל דער רבי זאגט בכלל וואס אז א איד האט דער אמונה וואס א איד האט אין אייבערשטן אז הוא לבדו הוא דאס ברענגט א מענטש בכלל זאל זיך נישט פילן א דערהייבן נישט פילן דערהייבן ביי זיך דאס ווערט אלץ נמשך פון מצה דער הכרה אין אלקות איז בחינת אמונה דאס ברענגט צו א מענטש וואס דאס קומט נאר דורך מצה דורכדעם ווערט אויך נמשך אז א מענטש פילט זיך נישט בכלל גרויס ער פילט זיך בשפלות. אקעי. אבער נאכאלץ עפעס א מציאות. אלטער רבי דא רעדט ער, מיר'ן באלד זען בהמשך, יא דא רעדט ער עצם בבחינת קטנות, דאס הייסט ער ווייסט נישט אליין נישט אין וואס ער גלייבט, ס'איז נישט בדרך ס'איז נישט בדרך ידיעה נישט בדרך שכל, אלטער רבי זאגט אזוי ווי ביי דעם קינד האט עס למטה מבחינת דעת, איז דא האט ער דעם אין בבחינת קטנות, ער האט נישט קיין ס'איז נישט די ס'איז נישט דיוועלעפט אין א הכרה מיט א שכל. שפעטער וועט אלטער רבי רעדן צוויי אופנים אין דעם. דא האט אלטער רבי גערעדט בעיקר אין דעם סעיף מצה מצד עצמו. ער רעדט נישט. מצה מצד עצמו איז וואס א איד האט קריגט אמונה, וואס הייסט אמונה? אז ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן אן אן אן אן דעם וואס דער מושג פון אלקות איז א אויסגעטייטשטע מושג, וואס דאס איז גורם ביי א מענטשן וואס איז די פשט אייבערשטער הוא לבדו הוא, אבער עס איז נישט אין א חשבונ'דיגע אופן הוא לבדו הוא, נאר הוא לבדו הוא, און דאס איז גורם ביי א מענטשן אז ער זאל זיך בכלל נישט פילן דערהויבן ביי זיך, דאס איז אלץ דורך מצה. שפעטער וועט אלטער רבי רעדן די צוויי וואס אלטער רבי האט אנגעהויבן רעדן פריער די צוויי עניינים מצה מיט מיט דעם נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.